מיטוואך נצבים, ווען מען לערנט די זעקס פסוקים האט מען אינזין אז דאס אקעגן די וו פונעם מילוי פונעם אות וו פונעם שם בן קונה צו זיין א הארה פונעם נפש יתירה פונעם קומענדיגן שבת זאגט די הייליגע תורה ואמרו וועלן זיי ענטפערן די וואס ווייסן יא אז דער אייבערשטער האט געהאט געמאכט א בונד מיט אידישע קינדער מען זאל נישט דינען עבודה זרה וועלן זיי זאגן פאר די אלע וואס וואונדערן זיך, על אשר עזבו את ברית ה' אלוקי אבותם, ס'קומט זיך זיי ווייל זיי האבן פארלאזט דעם בונד פונעם אייבערשטן, דער באשעפער פון זייערע עלטערן, אשר כרת עמם וואס ער האט געשניטן מיט זיי בהוציאו אותם מארץ מצרים ווען ער האט זיי ארויסגעצויגן פון לאנד מצרים, זאגט דער תרגום, ויימרון על דשבקו ית קימא דה' אלקא דאבהתהון, די גזר עמהון, באפקותיה יתהון מארעא דמצרים. האבן זיי אפגעלאזט דעם אייבערשטן וועם זייערע עלטערן האבן געקענט און זיי האבן געוואוסט פון אים, זאגט דער פסוק וילכו און זיי זענען געגאנגען אנשטאטס דעם, ויעבדו און זיי האבן געדינט אלהים אחרים, פרעמדע געטער, וישתחוו להם, און זיי האבן זיך געבוקט צו זיי, אלהים אזעלכע געטער אשר לא ידעום, וואס זיי האבן זיי נישט געקענט, ולא חלק להם, און ער האט זיי נישט אריינגעגעבן צו זייער טייל, זאגט רשי לא ידעום מיינט, לא ידעו בהם גבורת אלהות, זיי האבן בכלל נישט געוואוסט קיין געטליכע שטארקייטן אויף די אפגעטער, ולא חלק להם, לא נתנם לחלקם, דער אייבערשטער האט נישט איבערגעגעבן די געטשקעס אין די חלק פון די אידן, דער אייבערשטער האט געזאגט אז ער איז די טייל פון די אידן, אבער נישט די אלע אנדערע עבודה זרות. נאך א פשט, לא נתנם לחלקם, דער אייבערשטער האט נישט גענומען די אידן און זיי איבערגעגעבן צו די חלק פון די כוכבים און מזלות, אנדערש ווי די אנדערע פעלקער וואס דער אייבערשטער האט זיי יא איבערגעגעבן פאר די שרי מעלה, אבער די אידן ליגן אונטער די האנט פונעם אייבערשטן אליין און נישט אונטער די כוחות עליונים, ואונקלוס תרגם ולא אוטיבא להון. תרגום טייטשט אויף לא חלק להם אז ער האט נישט גוטס געטון פאר זיי, לא היטיבו להם שום טובה, די עבודה זרות האבן גארנישט גוטס געטון פאר די אידן, ולשון לא חלק, ווייל לכאורה לויט דעם וואלט געדארפט שטיין א לשון רבים, מען רעדט דאך דא פון אלהים אחרים אסאך עבודה זרות, פארוואס שטייט ולא חלק להם ער האט נישט צוגעטיילט פאר זיי,

זאגט דער פסוק ויחר אף השם בארץ ההיא, דערפאר האט זיך דערהיצט די צארן פונעם אייבערשטן אויף דעם לאנד, להביא עליה צו ברענגען אויף איר את כל הקללה, די אלע שעלטונגען, הכתובה בספר הזה וואס שטייט אין דעם ספר, זאגט דער תרגום, ותקיף רוגזא דה' בארעא ההיא לאיתאה עלה ית כל לוטיא דכתיבין בספרא הדין, זאגט דער פסוק ויתשם ה', דער אייבערשטער האט זיי אויסגעריסן, אוועקגעפירט מעל אדמתם פון זייער לאנד, באף ובחמה ובקצף גדול, מיט א גרויסע צארן, וישליכם און ער האט זיי פארווארפן אל ארץ אחרת, צו אן אנדער לאנד, כיום הזה, אזוי ווי די היינטיגע טאג. זאגט רש"י ויתשם ה' כתרגומו וטלטלינון, וכן הנני נותשם מעל אדמתם מיינט אויכעט ארויסנעמען פונעם לאנד און מאכן אוועקגיין צו א צווייטן פלאץ.

והנגלות, אבער די אפענע זאכן, לנו ולבנינו, דאס ליגט אויף אונז און אויף אונזערע קינדער עד עולם ביז אייביג, לעשות צו טון את כל דברי התורה הזאת. זאגט רש"י הנסתרות לה' אלקינו. ואם תאמרו מה בידינו לעשות, טאמער עטס וועטס פרעגן, וואס קען מיר אונז טון, אתה מעניש את הרבים על הרהורי היחיד, פארוואס שטראפט דער אייבישטער דעם רבים צוליב די שלעכטע מחשבות, די מחשבת עבודה זרה פון א יחיד, שנאמר, פן יש בכם איש וגומר, שטייט דאך אז איינער וועט אפקערן, ואחר כך שטייט וראו את מכות הארץ ההיא, אז די גאנצע לאנד וועט ליידן פאר דעם, פארוואס? וואס האט די גאנצע רוב געקענט טון אקעגן דעם יחיד, מ'האט דאך ניטאמאל געוואוסט פון אים צו זאגן, והלא אין אדם יודע מטמונותיו של חברו, קיינער ווייסט נישט וואס טוט זיך אין יענעמ'ס מחשבה, קיינער קען נישט יענעמ'ס באהעלטענישן. אויף דעם זאגט די פסוק אין אני מעניש אתכם על הנסתרות, איך טו ענק טאקע נישט באשטראפן אויף די באהאלטענע זאכן, שהן לה' אלקינו, דאס באלאנגט צום אייבערשטן והוא יפרע מאותו יחיד, ער וועט באשטראפן דעם יחיד, אבל אבער הנגלות, די אפענע זאכן לנו ולבנינו ליגט צו אונז און צו אונזערע קינדער א פליכט לבער הרע מקרבנו, אויסצורוימען דעם שלעכטס פון צווישן אונז. ואם לא נעשה דין בהם, אויב מיר וועלן נישט טון דעם דין וואס פארלאנגט זיך פאר די עובדי עבודה זרה בפרהסיא, יענוש את הרבים, וועט דער אייבערשטער יא באשטראפן דעם רבים. ווייל דאס איז דער ברית פון ערבות וואס כלל ישראל האט זיך אונטערגענומען מוחה צו זיין אויף די עוברי עבירה און אויסצופירן די אלע מיתות בית דין וואס ס'קומען זיך פאר די אלע וואס דינען עבודה זרה. זאגט רש"י, נוקד על לנו ולבנינו,

הערשט נאכדעם וואס מ'האט זיך אונטערגענומען דעם חיוב פון ערבות דארט אויפן בארג גריזים און בארג עיבל נאכן אריבערגיין דעם ירדן, דעמאלט האט דער אייבערשטער באשטראפט דעם רבים אויפן חטא פונעם יחיד, אבער יעצט נאך נישט, און דערפאר איז געפינטלט די לנו ולבנינו אז נישט אייביג איז די נגלות א חיוב אויף לנו ולבנינו מוחה צו זיין, נאר פון א שטיקל צייט שפעטער, און ס'איז דא א פינטל אויך אויף די עיין פון די ווארט עד עולם. דאס קומט זאגן אז נישט נאר ביז יעצט איז עס נישט אנגעגאנגען נאר אויכעט פון יעצט און ווייטער גייט עס נאכנישט אינגאנצן אן, ווייל פון ווען משה רבינו האט גערעדט צו זיי האט דאך נאך געדויערט א שטיקל צייט ביז מען האט אנגענומען דעם חיוב ערבות אין הר גריזים והר עיבל, איז ביז דעמאלטס גייט נישט אן די והנגלות לנו ולבנינו. זאגט דער תרגום, דמטמרן קדם ה' אלקנא, ודמגלין לנא ולבננא עד עלם למעבד ית כל פתגמי אורייתא הדא. זאגט דער פסוק והיה און עס וועט זיין כי יבואו עליך ווען עס וועלן קומען אויף דיר כל הדברים האלה די אלע זאכן, הברכה והקללה, די בענטשינג און די שעלטינג, אשר נתתי לפניך וואס איך האב אראפגעשטעלט פאר דיר, והשבות, וועסטו דיך צוריקקערן אל לבביך צו דיין הארץ, בכל הגוים, ווען דו וועסט זיין צווישן די אלע פעלקער אשר הדיחך ה' אלקיך שמה וואס דער אייבערשטער האט דיך דארטן פארשטויסן,

מען רעדט דא ווייטער א המשך פון וואס מען האט נעכטן געלערנט, אז דער אייבערשטער וועט נקמה נעמען פונעם שר של אדום, און ער רופט עס אן אז ער וועט זיך דרייען מיט בלוטיגע קליידער, כאילו מען רעדט דא פון א בשר ודם וואס ער האט מלחמה געהאלטן מיט זיין שונא און ער איז אים בייגעקומען, וואס אין אזא פאל איז ער פארבלוטיגט,

פורה, דעם פרעס, דרכתי האב איך צוטרעטן לבדי, איינער אליינס, אזוי ווי דער אייבערשטער האט פארגעזאגט אז ער אליינס וועט נקמה נעמען פון אדום, אזוי האט ער עס מקיים געווען, און נישט נאר דאס, נאר לבדי, דער אייבערשטער האט עס געטון אליינס, אן די זכותים פון די אידן זאלן אים בייהילפיג זיין, ווייל די אידן האבן נישט געהאט קיין זכותים צו ווערן אויסגעלייזט. ומעמים, און פון די אנדערע פעלקער אין איש אתי, שטייט קיינער נישט צו צו מיר, זאגט רש"י, קיינער שטעלט זיך נישט אקעגן, און קיינער שטערט מיך נישט פון טון וואס איך וויל טון. אנדערע לערנען, אז פון די אלע אנדערע פעלקער איז נישט דא קיין איינער וואס ער זאל ארויסהעלפן דעם אייבערשטן נקמה צו נעמען פון אדום, ווייל אלע האבן זיי פיינט די אידן, און דערפאר ואדרכם באפי, וועל איך זיי אלע צוטרעטן מיט מיין צארן, וארמסם בחמתי, איך וועל זיי צוטרעטן מיט מיין צארן, ויז און ס'וועט שפריצן, נצחם, זייער בלוט, וואס די בלוט, דאס גיבט פארן מענטש א כח,

זאגט דער פסוק כי יום נקם בלבי, ווייל אין מיין הארץ איז שוין פון לאנג דא א פלאן אז ס'וועט קומען דעם טאג וואס איך וועל נקמה נעמען פון די אומות העולם, ושנת גאולי באה, יעצט איז אנגעקומען די יאר וואס איך וויל אויסלייזן מיינע קינדער און נקמה נעמען פון די אומות העולם. זאגט דער אגרא דכלה דא אויף די הפטורה פון פרשת נצבים אז דאס איז א ביאור אויף דעם פריערדיגן פסוק, אידישע קינדער וועלן זיך וואונדערן פארוואס איז די הריגה פון אדום צוגעגאנגען מיט אזא רציחה ווי איינער וואס צוטרעט טרויבן אין א פרעס און ס'שפריצט בלוט פון אלע זייטן, ענפערט דער אייבערשטער ווייל דאס איז א פלאן וואס איך האב שוין צוגעגרייט פון לאנג צוריק זאגט ער א משל, ווען א מענטש זאל פון איין מינוט אויפן צווייטן באקומען א געלעגנהייט נקמה צו נעמען פון זיין פיינט, וועט ער נישט וויסן וואס צו טון, און ער וועט אים שלאגן, אבער נישט מיט עפעס אזא רציחה. אנדערש איז אבער, אויב ער האט זיך שוין גערעכנט אויף דעם פון א לאנגע צייט, ער האט פאראויס געוואוסט אז ס'גייט אנקומען די מינוט וואס ער גייט קענען זיך נעמען איבער יענעמ'ס ביינער, האט ער צוגעגרייט פון פריער א גאנצע פלאן ווי אזוי ער וועט אים אנבריקן און דעמאלטס געבט ער אויס זיין גאנצע כעס אויף אים, דא זאגט דער אייבערשטער, וויבאלד די טאג פון נקמה ליגט שוין לאנג פארגעברייט ביי מיר אין הארץ, איך האב נאר געווארט און ארויסגעקוקט ווען וועט שוין קומען די ריכטיגע מינוט וואס איך גיי עס קענען מקיים זיין, און דערפאר גייט עס צו מיט אזא אופן אז ס'וועט שפריצן בלוט פון אלע זייטן. זאגט דער תרגום, ארי יום פורענותא קדמי ושנת פורקן עמי מטת. זאגט דער פסוק, דער אייבערשטער זאגט ווייטער, ואביט, איך האב מיך אומגעקוקט ואין עוזר, ס'איז נישטא קיין איינער וואס זאל העלפן די אידן, ואשתומם, איך בין געבליבן פארוואונדערט און שטיל, ואין סומך, ס'איז נישטא קיין איינער וואס זאל אונטערלענען די אידן, די אידן האבן נישט געהאט קיין אייגענע זכותים אז צוליב דעם זאל מען זיי אויסלייזן, ותושע לי זרעי האט מיין ארעם מיר ארויסגעהאלפן וחמתי און דעם צארן וואס איך האב געהאט אויף די אומות העולם, וואס איך האב געצארנט אויף די אידן ווייניג און זיי האבן זייער אסאך צרות אנגעטון פאר זיי, היא סמכתני, דאס האט מיך אונטערגעהאלטן און דאס האט מיך געגעבן א חיזוק און א שטופ אז איך זאל אזוי נקמה נעמען פון די אומות העולם און אויסלייזן די אידן פון צווישן זיי.

זאגט דער פסוק, ווען דער נביא האט געהערט די אלע גוטע זאכן וואס דער אייבערשטער איז פארגעברייט צו טון פאר די אידן ביי די גאולה העתידה, האט ער געזאגט, חסדי השם, די אלע גענאדע וואס דער אייבערשטער האט נאר אמאל געטון פאר אידישע קינדער, אזכיר, וועל איך דערמאנען פאר די אידן, תהילות השם, כדי די אידן זאלן דאס דערמאנען און מיט דעם לויבן דעם אייבערשטן, כעל כל אשר גמלנו השם, איך וועל פארציילן די אלע זאכן אזוי ווי דער אייבערשטער האט עס אונז באצאלט,

שטייט אין תהלים קאפיטל צדיק ו', ספרו בגוים כבודו, פארציילט פאר אלע פעלקער די כבוד פונעם אייבערשטן, און די כבוד וואס דער אייבערשטער האט געמאכט פאר אידישע קינדער, וואס במשך דעם גלות זענען זיי געווען דערנידערט צווישן אלע פעלקער, אבער יעצט ווען מען האט זיי אויסגעלייזט, זעט יעדער איין זייער כבוד, די גוים וועלן דעמאלטס אויכעט איינזען אז דער אייבערשטער איז דער ריכטיגער מלך אויף דער וועלט און אים אליינס דארף מען דינען, זאגט דער פסוק אז די אידן זאלן אויסלערנען פאר די גוים און פארציילן פונקטליך די גאנצע כבוד פונעם אייבערשטן בכל העמים, פאר אלע פעלקער זאלט עטס פארציילן נפלאותיו, די וואונדער וואס דער אייבערשטער האט געטון. זאגט דער תרגום, אשתעו בעממיא איקריה בכל עמיא פרישותיה. זאגט דער פסוק, כי גדול ה' ומהולל מאוד, ווייל דער אייבערשטער איז גרויס, און נאך מער געלויבט, איבער אלע לויבונגען וואס דו וועסט נאר זאגן, איז ער נאך העכער און גרעסער פון דעם. נורא הוא על כל אלהים, דער אייבערשטער איז פארכטיג איבער אלע מלאכים, אפילו די מלאכים ציטערן פונעם אייבערשטן, און זיי ווייסן אז דער אייבערשטער איז גרעסער און מער געלויבט ווי זיי, ווייל דער אייבערשטער האט דאך זיי באשאפן, און זיי זענען נאר דא צו דינען דעם אייבערשטן, אויספירן זיין רצון, נאך א פשט, נורא הוא על כל אלהים, דער אייבערשטער איז פארכטיג איבער די אלע כוחות השמים, די זון, די לבנה, און די שטערנס, וואס די אלע אומות העולם האבן געדינט צו זיי, אבער דער אייבערשטער איז דאך דער וואס ער האט דאס אלעס באשאפן, און זיי אלע זענען אונטערגעווארפן אונטער דעם אייבערשטנ'ס רצון. זאגט דער תרגום, ארום רב השם ומשבח לחדא, ודחיל הוא על כל אלהיא, זאגט דער פסוק כי כל אלוהי העמים, די אלע געטער וואס די פעלקער האבן ביז יעצט געדינט צו זיי, אלילים, זיי זענען גארנישט מיט נישט, וה', אבער דער אייבערשטער שמים עשה, ער האט באשאפן די הימלען, און ער האט באשאפן אלעס וואס געפינט זיך אין די הימלען, קומט אויס אז ער האט אויכעט באשאפן די אלע כוכבים און מזלות וואס די אומות העולם האבן געדינט דערצו. זאגט דער תרגום, ארום כל דחלת עממיא טעותא, וה' שמיא עבד, זאגט דער פסוק הוד והדר לפניו, די שיינקייט און די לויב, דאס איז אלעס נאר פאר'ן אייבערשטן, און אפילו די שטערנס פון הימל ווייסן אז זיי זענען אהערגעשטעלט נאר צו מאכן א שיינקייט פאר'ן אייבערשטנ'ס וועגן, עוז ותפארת במקדשו, א שטארקייט און א בארימונג אין זיין הייליגע וואוינונג אויף די הימלען. זאגט דער תרגום שבחא ושבהורא קדמוי עושנא ותושבחא בבית מקדשיה, זאגט דער פסוק הבו לה' משפחות עמים, מען רעדט דא צו די משפחות פון די פעלקער אז זיי זאלן ברענגען צום אייבערשטן, וואס זאלן זיי ברענגען צום אייבערשטן, הבו לה' כבוד ועוז, מיט ענקער מויל זאלט עטס ברענגען צום אייבערשטן א כבוד און א שטארקייט, עטס זאלטס מודה זיין אז די גאנצע כבוד און די גאנצע שטארקייט, אלעס באלאנגט און קומט זיך פארן אייבערשטן. זאגט דער תרגום, הבו זמר קדם ה' יחוסי עמיא, הבו קדם ה' איקר ועושנא, זאגט דער פסוק הבו לה' כבוד שמו, ברענגטס פארן אייבערשטן די כבוד וואס ס'פאסט זיך פאר זיין נאמען, און אויסער דעם וואס עטס זאלטס לויבן דעם אייבערשטן און ברענגען פאר אים מיטן מויל זאכן, זאלט עטס אויך טון מעשים, שאו מנחה, לייגטס ארויף אויף ענקער אקסל א מתנה, ובואו לחצרותיו און קומט צו די הויפן פונעם אייבערשטן אין בית המקדש און ברענגטס קרבנות פאר אים.

נשבעין ולא משלמין, ווערן באשוואוירן און זיי דארפן נישט באצאלן, דאס הייסט ס'איז דא א תובע און ס'איז דא א נתבע, דער תובע קומט און ער מאנט ארויס געלט פונעם נתבע, האט די תורה געזאגט אז דער נתבע זאל שווערן און ער דארף נישט באצאלן, דאס לערנט מען ארויס פון ולקח בעליו ולא ישלם, דער בעל הבית, דער תובע, ער זאל נעמען די שבועה און דער נתבע דארף נישט באצאלן. ואלו, אבער די פאלגענדע וואס מען וועט אויסרעכענען אין דעם פרק, נשבעים ונוטלין, האבן די חכמים אוועקגענומען די שבועה פון דעם נתבע און געלייגט אויפן תובע, אז דער תובע זאל שווערן און נעמען דאס וואס ער פאדערט. השכיר, א געדינגענער, וואס ער טענה'ט זיך מיטן בעל הבית, צו מ'האט אים שוין באצאלט די געהאלט אדער נישט, ער שווערט און ער באקומט דאס געהאלט. והנגזל, א באגזלטער, והנחבל, א געשעדיגטער, ושכנגדו חשוד על השבועה, א תובע וואס דער נתבע זיינער איז פארדעכטיג צו שווערן פאלש, והחנוני על פנקסו, און א געשעפטמאן וואס ער שווערט אויף עפעס וואס שטייט פארצייכנט אין זיין בוך. איז די משנה מסביר יעדע זאך באזונדער. השכיר כיצד, ווי אזוי איז געזאגט געווארן אז דער שכיר דער געדינגענער ארבייטער שווערט און ער באקומט. אמר לו תן לי שכרי שיש לי בידך, אויב דער ארבעטער זאגט פארן בעל הבית, געב מיר דאס געהאלט וואס דו קומסט מיר, הוא אומר נתתי, דער בעל הבית זאגט איך האב שוין געגעבן, והלה אומר לא נטלתי, און דער ארבייטער זאגט כ'האב נישט באקומען, הוא נשבע ונוטל, קען דער ארבעטער שווערן און נעמען, מ'עט צוזאמען זען באלד אין די גמרא דעם טעם, ווייל דער בעל הבית איז פארנומען, ער האט צופיל זאכן אויפן קאפ, ער האט אסאך ארבעטער וועמען ער דארף באצאלן, קען ער זיך טועה זיין און מיינען אז ער האט שוין באצאלט פאר אים דערווייל האט ער באצאלט פאר א צווייטן, האט מען אוועקגענומען די שבועה פונעם בעל הבית און ארויפגעלייגט אויפן שכיר אז ער זאל שווערן. שמועסט די ברטנורא אויס, נאר אויב מען טענה'ט זיך. צו מען האט יא שוין באצאלט אדער נישט, דעמאלטס האט מען אוועקגענומען די שבועה פונעם בעל הבית און ארויפגעלייגט אויפן שכיר, אויב מען טענה'ט זיך אבער וויפיל געלט מען האט אפגעשמועסט צו געבן, דעמאלטס שווערט דער בעל הבית וויפיל ער האט צוגעזאגט און ער דארף נישט געבן.
די ברטנורא שמועסט אויס נאך א הלכה, אז דאס איז אלעס נאר ווען מען מאנט אים דאס געלט ווען ס'איז די צייט צו באצאלן. איינער וואס איז געווען געדינגען אויפן טאג איז די נאכט דערויף דעמאלטס איז די צייט אים צו באצאלן, נאך די נאכט איז מען עובר שוין אויף בל תלין, און דעמאלטס איז גענוג אז דער בעל הבית שווערט א שבועת היסת אז ער האט שוין באצאלט און ער איז פטור פון באצאלן נאכאמאל. די ברטנורא זאגט אויכעט אז אויב ער האט געהאט געדינגען דעם ארבייטער אן עדים, קען נישט דער שכיר שווערן און באקומען דאס געהאלט, ווייל מיגו וואס דער בעל הבית וואלט געקענט לייקענען און זאגן כ'האב דיך קיינמאל נישט געדינגען, קען ער אויכעט זאגן כ'האב דיך געדינגען און כ'האב דיך שוין באצאלט. זאגט די משנה רבי יהודה אומר עד שתהא שם מקצת הודאה, מ'האט נישט אוועקגענומען די שבועה פונעם בעל הבית, נאר דארט ווי ער איז מחויב געווארן שוין א שבועה דאורייתא אז ער איז געווען א מודה במקצת, כיצד, אמר לו, דער ארבעטער זאגט אים, תן לי שכרי חמישים דינר שיש לי בידך, דו קומסט מיר פאר מיין געהאלט פופציג זוז, והוא אומר, התקבלת דינר זהב, דער באלבאס איז מודה אז ער איז שולדיג פינף און צוואנציג דינר, ער טענה'ט נאר אז איין גאלדענע דינר, וואס דאס איז פינף און צוואנציג זוז, האט ער שוין באצאלט, ווערט ער דאך מחיוב א שבועה מדאורייתא ווייל ער איז א מודה במקצת, דעמאלט האב איך אוועקגענומען די שבועה פון אים און געגעבן פארן ארבעטער צו שווערן און באקומען דאס געלט. אבער אויב ער לייקענט די גאנצע זאך האט מען נישט געזאגט אז דער שכיר איז נשבע ונוטל. משנה ב', הנגזל כיצד, ווי אזוי איז געזאגט געווארן דער פאל פון די משנה אז א באגזלטער קען שווערן און נעמען? היו מעידין אותו, מען האט עדות געזאגט אויף א געוויסע מענטש לאמיר זאגן ראובן שנכנס לביתו, אז ער איז אריין צו די הויז פון זיין חבר שמעון, למשכנו שלא ברשות, ער איז געגאנגען נעמען פון אים א משכון אן רשות, און מען רעדט דא אז עדים האבן געזען ווי ער גייט אריין צו יענעמ'ס שטוב און ער האט גארנישט מיט זיך, און ער קומט ארויס און ער באהאלט פארשידענע כלים צווישן זיינע קליידער, הוא אומר כלי נטלת, דער באגזלטער זאגט, דו האסט אוועקגענומען מיינע כלים, והוא אומר לא נטלתי, און יענער טענה'ט, כ'האב גארנישט גענומען. הרי זה נשבע ונוטל. ביי דעם פאל האט מען געזאגט, אז דער נגזל קען שווערן און באקומען די כלים וואס ער טענה'ט אז יענער האט פון אים אוועקגעכאפט. זאגט די ברטנורא, דאס איז נאר אויב ס'איז נישט קיין צו טייערע כלים, ס'איז אזעלכע מיני זאכן וואס שמעון פלעגט האבן ביי זיך אין שטוב, אזעלכע חפצים. אויב אבער ס'איז געווען עפעס א גאלדענע בעכער צו וואס, וואס שמעון איז בכלל נישט אפגעשאצט פאר אזא מין עושר, ס'פלעגט זיך נישט דרייען ביי אים אזאלעכע זאכן, דעמאלטס איז ער נישט באגלייבט צו שווערן און צו נעמען. נאר דער נתבע ראובן שווערט און ער איז פטור פון באצאלן. און די טעם פארוואס מ'האט געמאכט די תקנה זאגט דער רמב"ם, ווייל מ'האט געוואלט קנס'ענען די גזלנים, ממילא האט מען געזאגט אז אויב איינער איז פארדעכטיגט אין גזילה קען דער אנדערער שווערן און נעמען. רבי יהודה אומר, עד שתהא שם מקצת הודאה, דא איז אויך נאר געזאגט געווארן די הלכה אויב דער גזלן איז שוין מחיוב געווארן א שבועה דאורייתא, כיצד, אמר לו שני כלים נטלת, דער שמעון טענה'ט צו ראובן דו האסט גענומען פון מיר צוויי כלים, והוא אומר לא נטלתי אלא אחד, און ראובן איז זיך מודה אז איין כלי האט ער גענומען, דעמאלטס ווערט ער מחיוב א שבועה דאורייתא, און מען האט ארויף געלייגט דעם שבועה אויף שמעון דער באגזלטער אז ער קען שווערן און נעמען. משנה ג, הנחבל כיצד, אויף וועלכן פאל איז געזאגט געווארן אז איינער וואס מען האט אים מזיק געווען קען שווערן און באקומען באצאלט, היו מעידים אותו, מען האט עדות געזאגט אויף א געוויסן מענטש, שנכנס תחת ידו שלם, ער איז אריינגעגאנגען צום חבר'ס רשות גאנצערהייט ויצא חבול, ער איז ארויסגעקומען צוביילט. ואמר לו, דער נחבל טענה'ט, חבלת בי, דו האסט געמאכט אין מיר א חבלה. והוא אומר לא חבלתי, דער אנדערע טענה'ט איך האב דיר גארנישט געטוהן, הרי זה נשבע ונוטל, דעמאלטס האט מען געזאגט אז דער נחבל ער קען שווערן און באקומען באצאלט, שמועסט די בארטענורא אויס אז דאס וואס ער דארף בכלל שווערן איז נאר אויב די קלאפ איז אויף אזא מין פלאץ ווי ער אליין האט עס אויך געקענט טוהן. אבער אויב ער האט צום ביישפיל א ביס אויפן רוקן וואס ער אליין האט זיך עס נישט געקענט מאכן און ס'מוז זיין אז יענער האט עס געטון, דעמאלס באקומט ער באצאלט פון יענעם אפילו אן א שבועה. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט עד שתהא שם מקצת הודאה, דא איז אויכעט נאר געזאגט געווארן די נשבע ונוטל אויב דער וואס האט מחבל געווען האט זיך מודה געווען אויף א חלק, כיצד אמר לו חבלת בי שתיים, דו האסט מיך אויף צוויי פלעצער געשעדיגט, והלה אומר לא חבלתי בך אלא באחת, וויבאלד אויף איינס האט ער זיך מודה געווען ווערט ער מחויב א שבועה דאורייתא, דעמאלטס האב איך אוועקגענומען די שבועה פון אים און ארויפגעלייגט אויפן נחבל. און דא זאגט דער רמב"ם אויך די טעם פארוואס מען האט געזאגט נשבע ונוטל, כדי צו פארהיטן אז מענטשן זאלן נישט גיין שעדיגן אנדערע מענטשן. משנה ד', ושכנגדו חשוד על השבועה כיצד, וויאזוי גייט צו די הלכה אז אויב דער נתבע איז פארדעכטיגט צו שווערן פאלש, דעמאלטס האט מען אוועקגענומען די שבועה פון אים און געגעבן פארן תובע, אחת שבועת העדות, סיי אויב דער נתבע איז געווען פארדעכטיגט, ער האט אמאל עובר געווען אויף א שבועת העדות, מען האט אים געהאט באשוואוירן אז אויב ער ווייסט א עדות'שאפט זאל ער קומען זאגן, און ער האט געשוואוירן פאלש אז ער ווייסט נישט, מען איז געוואר געווארן שפעטער אז ער האט יא געוואוסט. ואחת שבועת הפקדון, סיי אויב ער האט געהאט געשוואוירן צו לייקענען א פקדון און ס'האט זיך ארויסגעשטעלט אז ער האט עס יא געהאט, ואפילו שבועת שוא, אפילו ער איז נישט געווען רע לשמים ורע לבריות, ער האט נאר געמאכט א פאלשע שבועה, ער איז געווען שלעכט אקעגן דעם אייבערשטן אליין, דעסוועגן דאך הייסט ער א נחשד על השבועה און מ'נעמט אוועק די שבועה פון אים. שמועס די בארטענורא אויס, פארוואס רעדט מען נישט דא פון איינער וואס איז פארדעכטיגט אויף א שבועת ביטוי? זאגט ער ווייל א שבועת ביטוי פון להבא, צום ביישפיל דער מענטש האט געזאגט איך גיי עסן און למעשה האט ער נישט געגעסן, אדער ער האט געזאגט איך גיי נישט עסן און ער האט יא געגעסן, קען מען זאגן אז בשעת די שבועה האט ער עס יא ערנסט געמיינט, ער האט געהאט אין פלאן אויסצופאלגן די שבועה, נאר שפעטער איז ער דורכגעפאלן, אבער מיט דעם ווערט ער נאכנישט קיין נחשד על השבועה. און א שבועת ביטוי פון לשעבר, ער זאגט איך האב געגעסן ווען באמת האט ער נישט געגעסן, אדער איך האב נישט געגעסן ווען באמת האט ער יא געגעסן, דאס איז שוין אין כלל פון שבועת שוא וואס די משנה האט שוין אויסגערעכנט. און נישט נאר ווען ער איז נחשד אויף א שבועה מדאורייתא, נאר היה אחד מהם משחק בקוביא, אפילו אויב ער האט געהאט נאר א דרבנן'דיגע פסול, צום ביישפיל, ער פלעגט שפילן מיט קוביא, וואס דאס איז א מין שפיל וואס איז אן אסמכתא, ווער ס'וועט געווינען, דער וועט באקומען דאס געלט, און אסמכתא לא קניה, הייסט דאס א גזילה מדרבנן, איז מען אויכעט פארדעכטיגט צו שווערן פאלש, און מען נעמט אוועק די שבועה פון יענעם און מען לייגט עס אויפן תובע. ומלוה בריבית, די זעלבע זאך, אויב ער פלעגט בארגן אויף ריבית, ומפריחי יונים, דאס איז געווען א שפיל, וועמענס פייגל ס'וועט אנקומען ערשט, דער וועט באקומען דאס געלט, אדער ער האט געהאט א פייגל וואס ער האט אים טרענירט אז ס'זאל גיין אוועקכאפן פייגלעך פון אנדערע מענטשן, דאס איז אויכעט א גזילה דרבנן, וסוחרי שביעית, אדער ער פלעגט מאכן האנדל מיט שמיטה פירות, ביי די אלע פעלער, שכנגדו נשבע ונוטל, דער תובע וואס ער איז אקעגן אים, קען שווערן און באקומען דאס געלט. היו שניהן חשודין, אויב סיי דער תובע און סיי דער נתבע זענען געווען פארדעכטיגט צו שווערן פאלש, חזרה השבועה למקומה דברי ר' יוסי, האלט ר' יוסי אז די שבועה גייט צוריק צום פלאץ. ברענגט דער ברטנורא צוויי פשטים, אדער מיינט עס, ס'גייט צוריק צום בארג סיני, וואס דארט האט דער אייבערשטער באשוואוירן אידישע קינדער אז מ'טאר נישט גזל'ען, און וויבאלד דא קען קיינער פון זיי נישט שווערן, וועט דער אייבערשטער זיך שוין אננעמען פאר דער וועם מ'האט בא'עוול'ט דא, און ער וועט באשטראפן דער וואס האט געלייקענט דאס געלט, אבער די בית דין האט זיך נישט וואס אריינצומישן דא, זיי קענען נישט ארויסנעמען דאס געלט, און זיי קענען קיינעם נישט באשווערן. נאך א פשט, אז די שבועה גייט צוריק צו דער מענטש וואס ער איז געווען א מודה במקצת, איז ער זיך מחויב געווארן א שבועה מדאורייתא, און וויבאלד ער קען נישט שווערן מוז ער עס באצאלן. ר' מאיר אומר יחלוקו, ר' מאיר האלט וויבאלד קיינער פון זיי קען נישט שווערן צוטיילט מען זיך און מען באצאלט א האלב פון וויפיל ער מאנט אים. משנה ה', והחנווני על פנקסו כיצד, וויאזוי גייט דאס צו אז דער געוועלבמאן קען שווערן אויף עפעס וואס שטייט אויפגעשריבן אין זיין בוך, לא שיאמר לו כתוב על פנקסי שאתה חייב לי מאתים זוז אויב דער חנווני קומט צו א מענטש און ער זאגט אים ס'שטייט אויף מיין ביכל אז דו ביסט מיר שולדיג צוויי הונדערט זוז אויף דעם קען מען נאך נישט זאגן אז דער חנווני זאל שוין שווערן און נעמען דאס געלט ס'איז נאך נישט דא קיין רגליים לדבר אז ער איז אים טאקע שולדיג אלא נאר מ'רעדט דא פון אזא מין פאל ווי דער אנדערער איז זיך אויכעט מודה אז ער האט אים געהייסן געבן דאס געלט אמר לו, תן לבני סאתים חיטין, דער בעל הבית האט געהאט געזאגט פארן חנווני, געב פאר מיין זון צוויי סאה פון ווייץ, אדער האט אים געזאגט תן לפועלי בסלע מעות, געב פאר מיין ארבעטער מעות אין די ווערט פון א סלע, הוא אומר נתתי דער חנווני טענה'ט איך האב געגעבן, והן אומרים לא נטלנו, דער זון צו דער ארבעטער זאגן אונז האמיר גארנישט באקומען. הוא נשבע ונוטל, דער חנווני שווערט אז ער האט געגעבן און ער באקומט דאס געלט באצאלט פונעם באלבאס, והן נשבעין ונוטלין דער זון צו דער ארבעטער וואס זיי האבן געדארפט באקומען דא דאס סאתים חיטין אדער דאס סלע מעות, זיי שווערן אויכעט אז זיי האבן נאכנישט באקומען פונעם חנווני און זיי באקומען עס יעצט פונעם בעל הבית. ווייל דער חנווני זאגט פארן בעל באס, די ארבעטער זענען מיר נישט באגלייבט אפילו מיט א שבועה, דו האסט זיי געגעבן א נאמנות, ווייל דו האסט מיר נישט געזאגט איך זאל זיי נאר געבן די זאך מיט עדים, און איך גלייב זיי נישט און דו מוזט מיר באצאלן, און די ארבעטער זאגן פארן בעל באס, אז דער חנווני איז אונז נישט באגלייבט אפילו מיט א שבועה, ממילא קענען ביידע שווערן און באקומען באצאלט פונעם בעל באס, זאגט די ברטנורא אז ווען זיי שווערן דארפן זיי שווערן איינער פארנט פונעם צווייטן, אזוי ארום אז זיי זאלן זיך שעמען איינער פונעם אנדערן, און איינער פון זיי, דער וואס ער זאגט ליגנט, זאל ציטערן צו שווערן פאלש. אמר בן ננס, כיצד אלו ואלו באין לידי שבועת שוא? וויאזוי קענסטו מאכן אז די צוויי מענטשן זאלן קומען צום בית דין וואס איך ווייס זיכער אז איינער פון זיי שווערט פאלש? אויב דער חנווני איז גערעכט אז ער האט געגעבן דאס געלט? מאכסטו דאך אז דער ארבעטער זאל מאכן א פאלשע שבועה, און אויב דער ארבעטער איז גערעכט קומט דאך אויס אז דער חנווני האט געשוואוירן פאלש, ווי קען מען דאס צולאזן אז ס'זאל זיין א חילול השם איינער פון זיי זאל שווערן דא פאלש? אלא נאר הוא נוטל שלא בשבועה, דער חנווני קען באקומען דאס געלט פונעם באלבאס אן א שבועה, והן נוטלין שלא בשבועה, און זיי, דער זון צו דער ארבעטער באקומען אויך אפבאצאלט פונעם באלבאס אן א שבועה. משנה ו'. אמר לחנווני, תן לי בדינר פירות. איינער גייט אריין אין א געשעפט און ער זאגט אים, כ'וויל קויפן פירות אין די ווערד פון א דינר. ונתן לו, און ער האט אים געגעבן. און די פירות ליגן יעצט אינדרויסן פונעם געשעפט. אמר לו, תן לי הדינר. זאגט דער חנווני, נו געב מיר יעצט דעם דינר. אמר לו נתתיו לך, זאגט דער באלבאס, כ'האב דיר עס געגעבן, ונתתו באנפלי, דו האסט עס אריינגעלייגט דארטן אין דיין בערזל ווי דו האלטסט דיין געלט. ישבע בעל הבית, דא דארף דער באלבאס שווערן אז ער האט שוין באצאלט דעם דינער, און ער קען נעמען די פירות צו זיך אהיים. וויבאלד דער חנווני איז זיך מודה אז מען האט פארקויפט דא די פירות, און די פירות ליגן יעצט אינדרויסן פונעם געשעפט, זאג איך אז דער באלבאס קען שווערן אז ער האט געגעבן דעם דינער און ער נעמט אהיים צו זיך די פירות. נתן לו את הדינר, אויב דער בעל באס האט געגעבן דאס געלט, אמר לו נאכדעם זאגט ער פארן חנווני, תן לי את הפירות, געב מיר יעצט די פירות, אמר לו נתתים לך, זאגט דער חנווני איך האב דיר עס שוין געגעבן, והולכתן לתוך ביתך, דו האסט עס געלאזט אהיימפירן צו דיר אין שטוב. ישבע חנווני, דעמאלט זאל דער חנווני שווערן אז ער האט שוין געגעבן די פירות, און ער דארף נישט געבן נאכאמאל, ער קען זיך נעמען די פירות וואס ליגט יעצט דארט אינדרויסן קען ער צוריק נעמען צו זיך. זאגט די משנה רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, כל שהפירות בידו ידו על העליונה, דער וואס האט די פירות ביי זיך אין רשות, דער האט די אויבערהאנט אז ער קען שווערן און נעמען, זאגט די ברטנורא ער קריגט זיך אויף די סיפא פון די משנה, און ער האלט אז אויב דער בעל באס האט געגעבן די דינר און מען טענה'ט זיך צו מען האט שוין גענומען די פירות אדער נישט, וויבאלד די פירות ליגן אינדרויסן פונעם געשעפט רעכנט זיך דאס כאילו ס'ליגט שוין אין די הענט פונעם באלבאס, ממילא דארף דער באלבאס שווערן אז ער האט געגעבן דעם דינר, און ער נעמט די פירות צו זיך אהיים. זאגט די משנה, אמר לשולחני, טאמער איינער גייט אריין צו א וועקסלער וואס טוישט געלט, און ער זאגט אים, תן לי בדינר מעות, געב מיר קליינגעלט אין די ווערד פון א דינר, ונתן לו, ער האט אים געגעבן. אמר לו תן לי את הדינר, זאגט דער שולחני יעצט געב מיר דעם דינר, אמר לו נתתיו לך, זאגט אים דער בעל באס כ'האב דיר עס געגעבן ונתתו באונפלי, דו האסט עס אריינגעלייגט דארטן אין דיין בייטל. ישבע בעל הבית, שווערט דער בעל באס אז ער האט שוין געגעבן דעם דינר און ער קען נעמען די קליינגעלט און זיך גיין. נתן לו את הדינר, אויב דער באלבאס האט שוין געגעבן דעם דינר, אמר לו תן לי את המעות, און ער זאגט צום שולחני יעצט געב מיר די קופערנע מטבעות, די קליינגעלט, אמר לו נתתים לך, זאגט דער שולחני איך האב דיר עס שוין געגעבן, והשלכתם לתוך כיסך, דו האסט עס אריינגעווארפן אין דיין בייטל. ישבע שולחני, דעמאלטס שווערט דער וועקסלער אז ער האט שוין געגעבן דאס געלט און ער דארף עס מער נישט געבן. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט אין דרך שולחני ליתן איסר עד שיטול דינרו, ס'איז נישט די סדר פון א וועקסלער אז ער זאל געבן די קלענערע מטבעות ווילאנג ער האט נאכנישט באקומען דעם גרויסן דינר, ממילא איז דער באלבאס באגלייבט צו זאגן אז ער האט שוין געגעבן דעם דינר, און דער באלבאס קען שווערן און נעמען די קליינגעלט. שמועסט די ברטנורא אויס, אז פאר דעם לאט מיך די משנה הערן די מחלוקה פון די חכמים מיט רבי יהודה סיי ביי א חנווני און סיי ביי א שולחני, ווייל ווען די מחלוקה וואלט געשטאנען נאר ביי א חנווני וואלט איך געזאגט אז דארט האלטן די חכמים אז דער חנווני איז מער באגלייבט און ער קען שווערן אז ער האט שוין געגעבן די פירות, ווייל ביי פירות איז יא די סדר אז מען זאל דאס געבן נאך פאר מען באקומט דאס געלט, פירות איז א זאך וואס ווערט שנעל פארשימלט, וויל מען דאס ווי שנעלער ארויסזען פונעם געשעפט, ממילא האט מען ארויפגעלייגט א שבועה אויפן חנווני אז ער האט עס געגעבן טאקע די פירות און ער באקומט דעם דינר. אבער ביי די שולחני וואס דארט איז נישט קיין סדר מען זאל געבן די קליין געלט פאר מען באקומט די גרויס געלט, איז אפשר זענען זיי דארט מודה צו רבי יהודה אז דער בעל הבית שווערט אז ער האט שוין געגעבן דאס גרויס געלט און נישט דער שולחני זאל שווערן, און ווען ס'שטייט ווען די מחלוקה נאר ביי שולחני וואלט איך געזאגט אז נאר ביי דעם האלט רבי יהודה אז דער בעל הבית שווערט טאקע וועגן דעם, ווייל דער בעל הבית איז מער באגלייבט אז ער האט שוין געגעבן דעם דינר, ווייל אנדערש וואלט ער נישט באקומען די קליינגעלט, ס'איז נישט די סדר פונעם שולחני ארויסצוגעבן די קליינגעלט פאר ער באקומט די גרויסגעלט. אבער ביי די חנווני, אפשר איז רבי יהודה מודה צו די חכמים אז די חנווני דארף שווערן, ווייל ס'איז יא א סדר פון א חנווני ארויסצוגעבן די פירות פאר ער באקומט דאס געלט, לאזט ער מיך הערן אז זיי קריגן זיך ביי ביידע פעלער. משנה ז', כשם שאמרו, פונקט ווי די חכמים האבן געזאגט אין מסכת כתובות, הפוגמת כתובתה, א פרוי וואס זי קומט מיט א כתובה, זי פארלאנגט אז מען זאל איר געבן די כתובה געלט פון איר מאנ'ס פארמעגן, אבער זי איז זיך אליין מודה אז א חלק דערפון האט זי שוין באקומען, קען מען זיך שוין נישט פארלאזן אויף די שטר כתובה, און מען רעדט דא אז דער מאן טענה'ט אז זי האט שוין באקומען די גאנצע. האט מען געזאגט לא תפרע אלא בשבועה, פון יעצט און ווייטער באקומט זי נישט מער קיין איין דינר פון די כתובה, נאר ווען זי שווערט אז זי האט נאכנישט באקומען די איבעריגע. און מען האט אויכעט געזאגט ועד אחד מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלא בשבועה, אויב ס'איז דא איין עד וואס ער זאגט אז די כתובה איז שוין באצאלט, קען די פרוי נישט ארויסבאקומען דאס געלט, נאר אויב זי שווערט אז זי האט עס נאכנישט באקומען. און נאך א תקנה האבן די חכמים געהאט געזאגט אז מנכסים משועבדים, אויב די פרוי וויל ארויסבאקומען די כתובה געלט פון נכסים וואס איר מאן האט שוין פארקויפט פאר א צווייטן, אדער ומנכסי יתומים, דער מאן לעבט שוין נישט, זי וויל עס ארויסבאקומען פון די פארמעגנס פון די יתומים, האבן די חכמים געזאגט לא תפרע אלא בשבועה, אז זי מוז שווערן אז זי האט עס נאכנישט באקומען, און נאך א זאך, והנפרעת שלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה, אויב דער מאן איז נישט דא, ער האט געשיקט א גט פון ערגעץ אנדערש, און זי וויל יעצט באקומען באצאלט פון זיין נכסים, דארף זי אויכעט שווערן אז זי האט נאכנישט באקומען דאס געלט. איז וכן, די זעלבע זאך, היתומים, יתומים וואס זיי ווילן ארויסבאקומען געלט פון אנדערע יתומים, זיי טענה'ן אז די טאטע פון די אנדערע יתומים איז שולדיג געלט פאר זייער טאטע, האבן די חכמים אויך געזאגט לא יפרעו אלא בשבועה, זיי קענען נישט באצאלט ווערן דעם חוב נאר אז זיי שווערן. וואס איז די לשון פון די שבועה וואס די יתומים פון די מלווה שווערן? זיי שווערן שבועה שלא פקדנו אבא, אונזער טאטע האט אונז נישט באפוילן בשעת'ן שטארבן אז די שטר איז שוין באצאלט, אדער ולא אמר לנו אבא, ער האט אונז נישט געזאגט פארן שטארבן, נאך פריער, אז די שטר איז שוין באצאלט, ושלא מצינו בין שטרותיו של אבא ששטר זה פרוע, אונז האמיר נישט געפונען קיין שובר צווישן די שטרות פון אונזער טאטן וואס דאס זאל אנדייטן אז די שטר פונעם לווה איז שוין באצאלט, מאכן זיי דעם שבועה, און דעמאלטס קענען זיי ארויסבאקומען דאס געלט פון די יתומים פונעם לווה. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, אפילו נולד הבן לאחר מיתת האב, אפילו דער זון דער יתום איז שוין געבוירן געווארן נאכדעם וואס דער טאטע איז געשטארבן, האט ער קיינמאל נישט געקענט הערן פונעם טאטן צו עס איז באצאלט אדער נישט, הרי זה נשבע ונוטל, קען ער אויכעט שווערן אז ער האט נישט געטראפן קיין שובר צווישן די טאטע'ס שטרות, וואס דער שובר זאל זאגן אז יענער שטר חוב איז שוין באצאלט, און דעמאלטס קען ער ארויסבאקומען די הלוואה פון די יתומים פונעם לווה. אמר רבי שמעון בן גמליאל, אם יש עדים שאמר האב בשעת מיתתו שטר זה אינו פרוע, אויב איז דא צוויי עדים וואס האבן געהערט ווי דער טאטע בשעת'ן שטארבן האט ער געזאגט קלאר אז דער שטר פונעם אנדערן מענטש איז נאך נישט באצאלט, הוא נוטל שלא בשבועה, קען דער יתום ארויסבאקומען דאס געלט אפילו אן א שבועה. שמועסט די ברטנורא אויס אז די משנה רעדט זיך ווען די יתומים פונעם לווה, זיי לייקענען נישט די גאנצע מעשה, זיי זאגן ס'קען זיין אונזער טאטע איז ענק שולדיג געלט, ס'קען זיין אז נישט, ווייל אויב זאלן זיי לייקענען די גאנצע זאך, דאס הייסט זיי זאגן אז אונזער טאטע האט אונז געזאגט ער האט קיינמאל נישט געבארגט קיין געלט, איז דעמאלט קענען די יתומים פון די מלווה ארויסבאקומען דאס געלט פון זיי אפילו אן א שבועה, ווייל ווען איינער זאגט כ'האב נישט געבארגט איז כאילו ער האט געזאגט איך האב נישט באצאלט, ווייל זיי קענען דאך נישט אפלייקענען די עדים וואס האבן אונטערגעשריבן אויפן שטר און יענע זאגן קלאר אז דער מענטש האט יא געבארגט געלט. קומט אויס אז ווען זיי זאגן ער האט נישט געבארגט, מיינען זיי צו זאגן ער האט נישט באצאלט, און אפילו אן א שבועה קען מען ארויסנעמען דאס געלט פון זיי. זאגט די ברטנורא נאך א זאך, דאס וואס כ'האב געזאגט אז ווען די יתומים פון די מלווה שווערן קענען זיי ארויסבאקומען דאס געלט, דאס איז נאר אויב דער מלווה זייער טאטע איז געשטארבן ווען דער לווה האט נאך געלעבט. אויב אבער דער לווה איז געשטארבן ווען דער מלווה האט נאך געלעבט, וואס דעמאלטס איז דער מלווה שוין מחויב געווארן א שבועה פאר די קינדער פונעם לווה אז ער האט גארנישט באקומען, ווייל אזוי איז די הלכה ווען איינער וויל ארויסבאקומען געלט פון יתומים, אפילו ער האט א שטר, דארף ער שווערן אז ער האט נאכנישט באקומען באצאלט, איז יעצט ווען דער מלווה שטארבט קען ער נישט מאכן אז זיינע יתומים זאלן איבערנעמען די שבועה און שווערן אנשטאטס אים. ממילא איז אפילו מיט א שבועה וועלן זיי נישט קענען ארויסבאקומען דעם חוב פון די יתומים פונעם לווה. זאגט די ברטנורא, הגם אז די הלכה איז טאקע אזוי, אויב א דיין וועט אבער פסק'נען אז אין אזא מין פאל קענען יא די יתומים פון די מלווה שווערן אז זייער טאטע האט זיי נישט געזאגט אז די שטר איז שוין באצאלט און דער דיין וועט ארויסנעמען דאס געלט פון די יתומים פונעם לווה מיט אזא מין שבועה, איז מה שעשה עשוי בדיעבד, זאגט מען אז דער פסק דין בלייבט. משנה ח', ואלו נשבעים שלא בטענה, די פאלגענדע שווערן אפילו ווען עס איז נישט דא קיין זיכערע טענה אקעגן זיי, נאר א טענה אפשר האסטו עפעס אוועקגענומען פון אונז, השותפין, אויב איין שותף וויל באשווערן דעם צווייטן, דארף ער שווערן פאר אים, אפילו ווען ער האט נישט עפעס א שטארקע טענה, ווייל א שותף איז זיך מורה היתר צו נעמען אביסל פונעם צווייטן, די זעלבע זאך והאריסין, א ארבעטער וואס האט זיך פארדינגען אויפצוארבעטן יענעמ'ס פעלד למחצה לשליש ולרביע, און דער בעל הבית קומט און ער וויל אים באשווערן אז ער האט נישט גענומען פאר זיך אביסל מער וויפיל ס'קומט זיך אים, קען ער אים באשווערן אפילו אן א שטארקע טענה, און די זעלבע זאך והאפוטרופין, טאמער א מענטש האט אויפגענומען א פארוואלטער אויף זיינע נכסים, מען רעדט נישט דא פון א אפוטרופוס וואס האט אויפגענומען אויף יתומים, דאס איז א מחלוקה מסכת גיטין צו אן אפוטרופוס וואס דער טאטע האט געשטעלט דארף שווערן, אדער א אפוטרופוס וואס די דיינים האבן געשטעלט דארף שווערן, דא רעדט מען א מענטש פריוואט האט אויפגענומען א פארוואלטער זאל אכט געבן אויף זיינע פארמעגנס, און ער וויל אים באשווערן אז ער האט נישט אראפגענומען אביסל פאר זיך. און די זעלבע זאך והאשה, הנושאת והנותנת בתוך הבית, אויב דער מאן האט אויפגענומען זיין פרוי אז זי זאל אכט געבן אויף די הוצאות און די הכנסות אדער אויף די געשעפטן, קען ער איר באשווערן ווען אימער אויב זי האט נישט אראפגענומען אביסל פאר זיך. ובן הבית, די זעלבע זאך טאמער א טאטע איז געשטארבן און איינער פון די זין, איינער פון די ברידער, נעמט קער פון די נכסים, קען מען אים באשווערן ווען מען וויל אז ער האט נישט אראפגענומען גארנישט פאר זיך מער וויפיל ס'קומט זיך אים. וויאזוי גייט צו די שבועה? אמר לו מה אתה טוענני, דער שותף צו דער ארבייטער די אפוטרופוס וכדומה פרעגט וואס טענה'סטו אויף מיר דו האסט עפעס א שטארקע טענה? זאגט יענער ניין רצוני שתשבע לי, סתם אזוי איך וויל אז דו זאלסט שווערן אז דו האסט נישט אראפגענומען גארנישט פאר דיר, איז ער חייב צו שווערן. זאגט די משנה חלקו השותפין והאריסין, אויב די שותפים אדער די ארבעטער מיטן בעל הבית האבן זיך שוין צעטיילט, און בשעת מען האט זיך צעטיילט האט מען נישט באשוואוירן, אין יכול להשביעו קען ער זיך נישט דערמאנען נאכדעם אז ער וויל אים באשווערן, אבער נתגלגלה לו שבועה ממקום אחר, אויב ס'איז אונטערגעקומען אז ער איז אים שולדיג א צווייטע שבועה פון א צווייטן פלאץ, מגלגלין עליו את הכל קען מען שוין ארויפקוילן אויכעט אז ער זאל שווערן אויף די צייט וואס זיי זענען געווען בשותפות, וכדומה. פירט די משנה אויס, והשביעית משמטת את השבועה, די שמיטה יאר איז נישט נאר משמט אלע חובות אז מען טאר עס נישט אפמאנען נאך שמיטה, נאר אויך א שבועה וואס איינער איז מחויב געווארן צוליב א הלוואה, פאלט דאס אוועק ביים שמיטה יאר. שטעלט זיך שוין די ר"ן, וואס איז די חידוש אז די גאנצע חוב פאלט אוועק, איז דאך אוודאי די שבועה וואס מען האט געשוואוירן צו מען איז שולדיג צו נישט, פאלט אויכעט אוועק, ברענגט רבי עקיבא אייגער א פשט פונעם רשב"א, אז ער מיינט צו זאגן אזוי, א מענטש האט געהאט געבארגט געלט פאר שמיטה פון זיין חבר, און ער האט אים געשוואוירן אז ווען ס'גייט קומען די צייט צו באצאלן גייט ער עס באצאלן. וואלט געווען א הוה אמינא אז אפילו ס'קומט אן די שמיטה יאר און ער דארף מער נישט באצאלן דעם חוב, אבער ער זאל עס ווייטער דארפן באצאלן צוליב די שבועה וואס ער האט געמאכט אז ער גייט עס באצאלן ביי די זמן פרעון. זאגט די משנה ניין, שטייט א פסוק וזה דבר השמיטה, אפילו די דיבור, די שבועה וואס מען האט געמאכט מיטן מויל, דאס ווערט אויכעט בטל דורך די שמיטה יאר, און אפילו ער האט געשוואוירן אז ער גייט עס באצאלן, דארף ער עס נישט באצאלן. זאגט די גמרא אין מסכת שבועות דף מ"ה עמוד א', ס'איז געשטאנען אין די משנה, כל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין, מנלן, פון וואו ווייסן מיר אז געווענליך שווערט דער נתבע? דאמר קרא ולקח בעליו ולא ישלם, מי שעליו לשלם לו שבועה, דער וואס ער דארף באצאלן, דאס הייסט מען מאנט פון אים דאס געלט, ער שווערט, דער באלבאס וואס ער איז דער תובע נעמט פון אים א שבועה, און דער נתבע דארף נישט באצאלן. ס'איז געשטאנען אין די משנה ואלו נשבעים ונוטלים וכו', פרעגט די גמרא מאי שנא שכיר דתקינו ליה רבנן דמשתבע ושקיל, פארוואס טאקע האבן די חכמים געמאכט א תקנה אז א געדינגענער מענטש קען שווערן אז ער האט נאכנישט באקומען זיין געהאלט און ער באקומט עס? אמר רב יהודה אמר שמואל, הלכות גדולות שנו כאן, מען האט געלערנט דא גרויסע הלכות, פרעגט די גמרא הלכות? הני הלכתא נינהו, דאס איז עפעס הלכה למשה מסיני, דאס איז דאך נאר תקנות פון די חכמים, אלא אימא תקנות גדולות שנו כאן, ווינדערט ער זיך ווייטער אויף דעם לשון גדולות, גדולות, מכלל דאיכא קטנות וואס הייסט דאס גרויסע תקנות, קליינע תקנות? אלא אמר רב נחמן אמר שמואל, תקנות קבועות שנו כאן, באשטימטע תקנות האט מען דא געלערנט, זאגן די ראשונים פשט, מען האט אוועקגענומען די שבועה פון דעם נתבע, דאס הייסט פון דעם באלבאס, און מען האט עס קובע געווען, ארויפגעשטעלט, אויפן שכיר, וואס ער איז די תובע, פאר דעם רופט זיך עס אן תקנות קבועות. עקרוה רבנן לשבועה מבעל הבית, מען האט אוועקגענומען דעם שווערינג פונעם באלבאס ושדיוה אשכיר, מען האט עס ארויפגעלייגט אויף דעם געדינגענער, משום כדי חייו, כדי דער שכיר זאל האבן פון וואו צו לעבן, אז מען צאלט אים נישט די געהאלט האט ער דאך נישט פון וואו צו לעבן, פרעגט די גמרא, משום כדי חייו דשכיר, ווייל דער שכיר זאל האבן פון וואו צו לעבן קנסינן ליה לבעל הבית, האט מען געקנס'ט דעם באלבאס, אז געווענליך וואלט ער געקענט שווערן און זיך פטר'ן, און יעצט שווערט דער שכיר און ער נעמט? ענטפערט די גמרא, יא, בעל הבית גופיה ניחא ליה דמשתבע שכיר ושקיל, דער באלבאס אליינס קען באשטיין אז דער ארבעטער זאל שווערן און נעמען, כי היכי דאיתגרון ליה פועלין, אזוי וועט ער גרינגער קענען טרעפן ארבייטער, מענטשן וועלן זיך לייכטער פארדינגען פארן באלבאס ווען זיי ווייסן אז אויב ס'מאכט זיך א געפעכט צו מ'האט באצאלט דאס געלט צו נישט, וועט ער קענען שווערן און נעמען. פרעגט די גמרא אדרבה, שכיר ניחא ליה דמשתבע בעל הבית ונפקע, דער שכיר קען באשטיין אז דער באלבאס זאל שווערן און דער שכיר זאל דערלייגן דאס געלט, כי היכי דליגריה בעל הבית, ער וויל דאך נישט זיין ארבעטסלאז, ער וויל זיך קענען פארדינגען ביי די בעלי בתים, איז אויב די בעלי בתים וועלן וויסן אז זיי האבן די אויבערהאנט ווען ס'איז דא א געפעכט איבער'ן געהאלט, וועט ער גרינגער אויפנעמען ארבייטער. ענטפערט די גמרא בעל הבית על כרחיה אגר, דער באלבאס מיט געוואלד מוז ער דינגען ארבייטער, ער האט דאך א פעלד און מען דארף עס באארבעטן, איז ער געצווינגען אויפצונעמען ארבייטער, דארף מען נישט מאכן קיין תקנה אז ער זאל וועלן אויפנעמען ארבייטער. פרעגט די גמרא די זעלבע זאך פארקערט, שכיר נמי, על כרחיה מיתגר, דער געדינגענער מוז זיך בעל כרחו פארדינגען ער מוז דאך האבן פון וואו צו לעבן, איז פארוואס האט די תורה געמאכט ענדערש א תקנה וואס איז גינסטיג פארן שכיר ווי אז ס'זאל זיין גינסטיג פארן בעלבאס? אלא נאר זאגט די גמרא, בעל הבית טרוד בפועליו הוא, די סיבה פארוואס מ'האט אוועקגענומען די שבועה פונעם בעלבאס ווייל ער געדענקט באמת נישט צו ער האט שוין באצאלט פאר דעם מענטש צו נישט, ער האט דאך פארנומען אויף אזויפיל ארבעטער צו באצאלן, ער האט באצאלט פאר איינעם, און ער מיינט ער האט באצאלט פאר דעם. פרעגט די גמרא, וליתב ליה בלא שבועה, אויב אזוי, זאל ער דארפן באצאלן אפילו אן א שבועה? ענטפערט די גמרא כדי להפיס דעתו של בעל הבית, כ'דארף דאך עטוואס בארואיגן דעם באלבאס, מ'וועט נישט קענען קומען און א ליאדע מינוט ארויסנעמען פון אים נאכאמאל דאס געהאלט און נאכאמאל, האב איך פארלאנגט אז דער שכיר זאל דארפן שווערן דערויף. פרעגט די גמרא, וליתב ליה בעדים, זאל מען מאכן א תקנה אז יעדע מאל וואס דער באלבאס באצאלט דאס געהאלט, זאל צוויי עדים מוזן שטיין און צוקוקן, און אזוי וועט נישט קענען קומען צו קיין טענה'ריי? ענטפערט די גמרא, טריכא ליה מילתא, ס'איז אים א טרחה אז ווען ער וויל באצאלן זאל ער דארפן גיין זוכן עדים. פרעגט די גמרא, וליתב ליה מעיקרא, זאל מען איינפירן אז אנהייב טאג, ווען ער נעמט אויף די ארבעטער, דעמאלט זאל מען שוין באצאלן דאס געהאלט? וואס איז דעמאלטס בעסער? זאגט דער ר"י מיגאש, אז דעמאלטס איז ער נאכנישט אזוי פארנומען, וועט ער געדענקן צו ער האט געגעבן פאר דעם מענטש אדער נישט. פרעגט דער חתם סופר, אויב מען זאל באצאלן פאר אלע ארבעטער אנהייב טאג, איז מען פונקט אזוי פארנומען מיט אזויפיל ארבעטער, און מען וועט נישט געדענקן פאר וועמען מען האט באצאלט און פאר וועמען נישט. זאגט דער חתם סופר, דער פשט איז, אז די גמרא מיינט צו זאגן אז מען זאל באצאלן אינדערפרי מיט עדים, און דעמאלטס איז נישט קיין טרחה צו טרעפן עדים, ווייל מען דארף דאך סייווי האבן עדים אויפן פלאץ, וואס זיי זאלן צוזען ווי מען האט געדינגען די ארבייטער. ענטפערט די גמרא שניהן רוצין בהקפה, סיי דער בעל באס און סיי דער ארבעטער ווילן ביידע אז מען זאל נישט באצאלן אנהייב טאג, נאר מען זאל עס אויסבארגן און באצאלן סוף טאג. דער בעל באס קען באשטיין ער זאל האבן צייט צו שאפן דאס געלט, נישט אייביג האט ער דאס געלט אויפן פלאץ, און דער ארבעטער ווייס אז ער דארף נישט דאס געלט אויפן היינטיגן טאג, ער דארף עס הערשט ביינאכט, וויל ער עס נישט האלטן ביי זיך, עס קען פארלוירן גיין, און ער וויל אז דער בעל באס זאל אים עס באצאלן ווען ער גייט אהיים. פרעגט די גמרא, אי הכי אויב אזוי, אפילו קצץ נמי, אפילו ווען דער באלבאס מיטן ארבעטער טענה'ן זיך וויפיל געלט מען האט אפגעשמועסט צו באצאלן, זאל אויכעט דער ארבעטער קענען שווערן און באקומען וויפיל ער זאגט? אלמה תניא, פארוואס האבן מיר געלערנט, אומן אומר שתיים קצצת לי, דער ארבעטער זאגט דו האסט מיר צוגעזאגט צוויי זוז, און והלה אומר לא קצצתי לך אלא אחת, איך האב דיר נאר צוגעזאגט איינס, המוציא מחבירו עליו הראיה, דער ארבעטער וואס ער איז א מוציא מחבירו, ער דארף ברענגען א ראיה מיט עדים אז מ'האט אים צוגעזאגט צוויי, פארוואס איז ער נישט באגלייבט אויכעט אויף דעם? ענטפערט די גמרא, קציצה ודאי מידכר דכיר ליה, וויפיל מ'האט אפגעשמועסט דעם פרייז, דאס געדענקט נאך זייער גוט דער באלבאס, אפילו ער איז טרוד מיט זיינע ארבייטער. פרעגט די גמרא, אי הכי אפילו עבר זמנו נמי, אפילו ס'איז שוין אדורך די צייט פון באצאלן, און מ'איז שוין עובר אויף בל תלין, זאל אויכעט דער שכיר זיין באגלייבט מיט א שבועה צו באקומען דאס געהאלט? אלמה תניא, פארוואס האבן מיר געלערנט עבר זמנו, אויב ס'איז אדורך די צייט פון באצאלן, ולא נתן לו, און ער האט אים נאך אלץ נישט געגעבן, הרי זה אינו נשבע ונוטל, דעמאלטס קען נישט מער דער שכיר שווערן און באקומען דאס געלט, פארוואס טאקע נישט? ענטפערט די גמרא, ווייל חזקה אין בעל הבית עובר בבל תלין, ס'איז א חזקה אויפן בעל באס אז ער וויל נישט עובר זיין אויף בל תלין, איז וויבאלד ס'איז שוין אנגעקומען די צייט פון באצאלן און ער איז שוין עובר יעצט אויף בל תלין, איז דער בעל באס געדענקט זייער גוט צו ער האט שוין געגעבן אדער נישט, פרעגט די גמרא והא אמרת בעל הבית טרוד בפועליו הוא, דו האסט דאך געזאגט אז ער איז פארנומען און ער געדענקט נישט פונקטליך פאר וועמען ער האט געגעבן און פאר וועם נישט, זאגט די גמרא הני מילי מקמי דלימטי זמן חיוביה, ער איז טאקע פארנומען, דאס איז אבער נאר ווילאנג ס'קומט נישט אן די צייט וואס ער קען יעצט עובר זיין אויף אן עבירה אויב ער צאלט נישט. כי מטא זמן חיוביה רמי אנפשיה ומידכר, איינמאל ס'קומט אן די צייט וואס ער ווערט מחויב און ער איז עובר אויף בל תלין אויב ער צאלט נישט, דערמאנט ער זיך שוין זייער פיין צו ער האט שוין באצאלט פאר דעם מענטש אדער נישט, ממילא ווען ס'קומט אן די צייט קען שוין נישט דער ארבייטער שווערן און נעמען, ווייל דער באלבאס דערמאנט זיך שוין און מ'האט געזאגט אז דער באלבאס קען שווערן און נישט דארפן באצאלן. זאגט דער זוהר הקדוש אין פרשת אמור, רב אבא הוה יתיב קמיה דרב שמעון, רב אבא איז געזיצן פאר רב שמעון בן יוחאי, אמר ליה האט ער אים געפרעגט אזוי, הא זמנין סגיאין שאילנא על האי שופר מאי קא מיירי, כ'האב שוין אסאך מאל געפרעגט וואס איז די ענין פונעם שופר, ועד כאן לא אתיישבנא ביה, און נאך עד היום ווייס איך נישט פונקטליך וואס איז די ענין דערפון. אמר לי, האט מיר רבי שמעון געזאגט אזוי, ודאי האי ברירא דמילה, דאס איז די קלארקייט פון די זאך, דישראל בעיין ביומא דדינא שופר ולא קרן, אינעם יום הדין דארפן די אידן נעמען דווקא א שופר און נישט קיין קרן, בגין דקרן הא אתידע באן אתר איהי, דעם קרן ווייסט מען דאך פון וועלכען פלאץ דאס קומט, דאס קומט פון מידת המלכות וואס די שורש דערפון איז דין, ולאתדבקא דינא לא בעינן, אונז וויל מען זיך נישט דא באהעפטן מיטן דין, מען זאל נישט מעורר זיין קיין דינים מיט א קרן, און דערפאר נעמט מען א שופר וואס די שורש דערפון איז אין מידת הבינה, און פון דארט ווערן נתעורר רחמים און ס'ווערט נמתק די דינים. אבל הא תנינן, אונז האבן מיר געלערנט במלין, מיט ווערטער ובעובדא, מיט מעשים, בעינן לאחזאה, דארף מען זיך ווייזן, ולאתערא מלין סתימין, און מעורר זיין, באהאלטענע זאכן. תא חזי, קום זע כד ההוא שופר עילאה, די אויבערשטע שופר, דנהירו דכולא ביה, וואס די ליכטיגקייט פון אלע איז אין דעם, וואס דאס איז די מידת הבינה, אסתלק, ס'טוט זיך אפ, ולא נהיר לבנין, און ס'טוט נישט באלייכטן פאר די קינדער, וואס דאס זענען די מידות פון חסד גבורה תפארת, כדין דינין אתערו, דעמאלטס ווערן נתעורר דינים, וכורסוון אתתקנו לבי דינא, עס ווערט צוגעגרייט שטולן פארן דין, ודא שופר אילו דיצחק אקרי, דער שופר ווערט אנגערופן די ווידער פון יצחק, תוקפיה דיצחק וואס דאס איז די שטארקייט פון יצחק, די שטארקייט פון גבורות, תושבחתיה דאבהן, די לויב פון די אבות, וואס דאס איז די מידות פון חסד גבורה און תפארת. כד אסתלק ההוא שופר גדול דלא ינקא לבנין, דעמאלטס ווען די שופר גדול די מידת הבינה טוט זיך אפ און ס'טוט נישט משפיע זיין פאר חסד גבורה און תפארת, כדין יצחק אתתקף, דעמאלטס ווערט די מידת הגבורה געשטארקט ואתתקן לדינא בעלמא און ס'ווערט צוגעגרייט צו דן זיין די וועלט. וכד אתער האי שופר, אבער ווען ס'ווערט נתעורר די שופר דא אונטן, וכד בני נשא תייבין מחטאיהון און ווען מענטשען טוען תשובה פון זייערע זינד, בעיין לנגדא קול שופר מתתא, דארף מען ציען דעם קול שופר פון דא אונטן, וההוא קלא סליק לעילא, די קול גייט אויף ארויף, כדין אתער שופר אחרא עילאה, דעמאלטס ווערט אויפגעוועקט די אנדערע אויבערשטע שופר, ואתער רחמי, ס'ווערט נתעורר רחמנות, ואסתלק דינא ס'טוט זיך אפ די דין. ובעינן לאחזאה עובדא בשופר, מען דארף ארויסווייזן מעשים מיטן שופר, לאתערא שופר אחרא, צו מעורר זיין דעם אנדערן שופר, ולאפקא בהאי שופר לתתא אינון קלי, ארויסצוציען מיט דעם שופר דא אונטן די קולות, לאחזאה, צו ווייזן, דכל אינון קלין דלעילא די אלע קולות פון אויבן, דכלילן כולהו בהאי שופר עילאה וואס אלע זענען נכלל אין דעם אויבערשטן שופר, יתערון זיי זאלן נתעורר ווערן לנפקא ארויסצוגיין. ובהני קלין דלתתא, מיט די קולות וואס מען מאכט דא אונטען, יהבין ישראל חילא לעילא, געבן די אידן א כח כביכול אויף אויבן, ועל דא בעינן לזמנא שופר ביומא דא, פאר דעם דארף מען צוגרייטן א שופר אין דעם טאג פון ראש השנה, ולסדרא קלין, מסדר זיין די קולות, לכוונא ביה, אינזין צו האבן דערין, בגין לאתערא שופר אחרא, צו מעורר זיין דעם אנדערן שופר, די מידת הבינה, דביה כלילן קלי לעילא, וואס אין דעם זיינען נכלל די קולות אויבן.

ובספרא דאגדתא תנינן, אונז האבן געלערנט אין די ספרים פון אגדתא, בשעתא דהאי קלא קדמאה אתער, דעמאלטס ווען דער ערשטער קול ווערט נתעורר, די תקיעה, ואתעטר אברהם, און אברהם ווערט באצירט, ואתקן לכורסייא, און ער גרייט אן א שטוהל פון חסד, פקדין עליה אבא ואמא, קומען אויף אים דער טאטע און די מאמע וואס דאס איז די מידה פון חכמה און בינה, און זיי געבן אים כח אז ווען ס'וועט ארויפקומען שפעטער די גבורה, זאל די חסד האבן כח בייצושטיין און זיך קעגנצושטעלן.

וכדין סלקא, דעמאלטס גייט דאס ארויף, וכל דינין דאתערון קמיה, די אלע דינים וואס ווערן נתעורר פארדעם, אתברו, ווערן צובראכן, עד דסליק לאתריה דיצחק, ביז ס'גייט ארויף צו דעם פלאץ פון יצחק, וואס דאס איז די שורש דערפון אין מידת הבינה. כיון דיצחק אתער, וויבאלד יצחק, די גבורה, ווערט נתעורר, וחמי לאברהם מתקן לכורסייא לקיימא קמיה, און ער זעט ווי אברהם האט אנגעגרייט זיין שטוהל פון חסד,

אז זיין ציל איז צו צוברעכן די כח און די שטארקייט פון די שווערע דינים, הדא הוא דכתיב אשרי העם יודעי תרועה, יודעי תרועה ודאי, וואס זיי ווייסן ווי אזוי מען צוברעכט די דינים. זאגט דער רמב"ם אין הלכות ברכות פרק ה, שניים שאכלו כאחד, צוויי מענטשן וואס האבן געגעסן אינאיינעם, כל אחד ואחד מברך לעצמו, מען קען נישט מאכן קיין זימון, יעדער איינער בענטשט פאר זיך. ואם היה אחד מהן יודע, איינער האט געוואוסט דעם נוסח, ער קען בענטשן, ואחד אינו יודע, דער צווייטער קען אבער נישט, איז זה שיודע מברך בקול רם, דער וואס קען בענטשן, בענטשט הויעך, והשני עונה אמן, אחר כל ברכה וברכה, ויוצא ידי חובתו, דער צווייטער ענטפערט אמן, נאך זיינע ברכות, און ער איז אויך יוצא דעם חוב פון בענטשן. ובן מברך לאביו, א זון מעג פארבענטשן פארן טאטן, ועבד מברך לרבו, א קנעכט מעג פארבענטשן פאר זיין האר, ואישה מברכת לבעלה, א פרוי מעג פארבענטשן פאר איר מאן, ויוצאין ידי חובתן, און זיי קענען יוצא זיין דעם חוב, דער טאטע קען יוצא זיין דורכן זון, דער האר דורכן קנעכט, און דער מאן דורך זיין פרוי. אבל אמרו חכמים, תבוא מארה, ס'זאל קומען א קללה, למי שאשתו ובניו מברכין לו, ווייל ער האט זיך געדארפט אליינס אויסלערנען ווי אזוי צו בענטשן. במה דברים אמורים שיצאו ידי חובתם, אז דער האר צו דער מאן צו דער טאטע קענען יוצא זיין דעם חוב דורך דער ברכה פון דער פרוי צו פונעם עבד צו פונעם זון, בזמן שאכלו ולא שבעו, אויב זיי האבן געהאט געגעסן אבער נישט צו דער זעט, שהן חייבים לברך מדברי סופרים וואס דעמאלט זענען זיי נאר מחיוב בברכת המזון מדרבנן, ווייל מן התורה שטייט ואכלת ושבעת, ולפיכך מוציאין אותן קטן או עבד או אישה מידי חובתן, פאר דעם קען קומען א קטן א עבד אדער א אישה וואס זיי זענען מעגליך נאר מחיוב מדרבנן און מוציא זיין דעם טאטן דעם מאן צו דעם האר, וואס יענער איז אויכעט יעצט מחיוב נאר מדרבנן. אבל אבער אם אכל ושבע אויב דער טאטע, מאן אדער האר האט געגעסן צו דער זעט, שהוא חייב בברכת המזון מן התורה, וואס יעצט איז ער מן התורה שוין מחיוב צו בענטשן, איז בין אישה בין קטן או עבד, אין מוציאין אותם, מען קען אים שוין נישט מוציא זיין. שכל, החייב בדבר מן התורה, ווער ס'איז מחיוב מן התורה אויף א געוויסע זאך, אין מוציאין אותם מידי חובתם, קען מען אים נישט מוציא זיין דעם חוב, אלא החייב באותו דבר מן התורה כמותו, נאר א צווייטער ערוואקסענער מאן, וואס ער איז אויכעט מחיוב מן התורה פונקט ווי אים, קען אים מוציא זיין. זאגט דער רמב"ם, הנכנס אצל אחרים, איינער וואס גייט אריין צו אנדערע ומצאן מברכין בברכת הזימון, ער קומט פונקט אן ווען מען האט געזאגט די ברכה פון זימון, אם מצא המברך אומר נברך הוא עונה ברוך הוא ומבורך, אויב ער קומט אן ווען דער וואס בענטשט פאר האט געזאגט נברך, דעמאלטס ענטפערט ער ברוך הוא ומבורך, און ער זאגט, שמו תמיד לעולם ועד, דאס איז די גאנצע נוסח. ואם מצא האוכלין, עונין, ברוך שאכלנו משלו, אויב ער קומט אן אביסל שפעטער, ווען די אנדערע מיטעסער ענטפערן שוין מיט ברוך שאכלנו משלו, הוא עונה אחריהן אמן, דעמאלטס ענטפערט ער נאך זיי אמן. זאגט רבינו יונה אין שערי תשובה. די צווייטע חלק פון שקר איז, המשקר, ואין בעצם השקר נזק והפסד לחבירו, די שקר אליין וועט נאך גארנישט שאדן טון פאר זיין חבר, אך יתכן בו לעשותו סיבה אל הנזק ואל הרע, דורכדעם קען אבער שפעטער צוקומען א אופן וויאזוי ער זאל יענעם קענען שעדיגן. כמו, המתעה את חברו, איינער פארנארט דעם חבר, שיאמין בו, אז דער חבר זאל גלייבן אין אים, כי הוא אוהבו וריע נאמן עמו אז ער איז אים א גוטער חבר, ומתכוון בזה, ער האט אינזין מיט דעם, כדי שיבטח בו, דער חבר זאל זיך אויף אים פארזיכערן, ולא ישמר ממנו ער זאל זיך קיינמאל נישט היטן פון אים, ויוכל להדיח עליו רע, אזוי וועט ער שפעטער קענען אויספירן אויף אים עפעס א שלעכטס. כענין שנאמר בפיו שלום את רעהו ידבר ובקרבו ישים ארבו, מיטן מויל רעדט מען כאילו מ'איז פרידן מיט יענעם, כאילו מ'איז א גוטער חבר פאר יענעם, אבער אינעווייניג אינעם הארץ לאקערט מען אויף יענעם און מ'וויל אים שלעכטס טון. ונאמר אחריו שטייט נאכדעם, העל אלה לא אפקוד בם, נאום השם, אם בגוי אשר כזה לא תתנקם נפשי. ואלה שני החלקים, די צוויי חלקים פון שקר, וואס מען האט נעכטן געלערנט און וואס מען האט יעצט געלערנט, עונשם על שני דברים, מען ווערט געשטראפט צוליב צוויי זאכן, על השקר ועל הנזק הצרור בכנפיו, אויף די שקר אליין, און אויף די שאדן וואס איז איינגעוויקלט אין דעם שקר, וואס ס'קען ארויסקומען פון דעם שקר א שאדן פאר יענעם. כי השקר מלבד צד הנזק היא תועבת השם, די שקר אליין, אפילו ווען ס'טוט נישט קיין שאדן, איז עס אויכעט פארמיסט ביים אייבערשטן, און דערפאר באקומט מען באשטראפט אויפן שקר אליין, אויסער דעם וואס מען באקומט באשטראפט פארן שעדיגן יענעם, שנאמר תועבת השם, שפתי שקר, ונאמר שש הנה שנא השם, עיניים רמות, לשון שקר, לב חורש מחשבות און, ונאמר ופי תהפוכות שנאתי, ונאמר, אף כי נתעב ונאלח איש שותה כמים עולה, און נישט נאר ביים אייבערשטן איז שקר מיאוס, נאר ואף בשר ודם נתעב השקר להם, די שקר איז מיאוס אויכעט ביי מענטשן.